בעזרת השם יתברך, מסכת מועד קטן, דף י', מ'הייבמיר אן דף י' עמוד א', אויבן, ההדיוט, תופר כדרכו. זאגט די הייליגע גמרא, מיר האבן געזען אין די משנה, אז ההדיוט, א פשוטע מענטש נישט קיין אומן, איז תופר כדרכו, מעג נייען געהעריג חול המועד. פרעגט די גמרא היכי דמי הדיוט, וואס מיינט דאס א הדיוט? ענטפערט די גמרא, אמרי דבי רבי ינאי, כל שאינו יכול להוציא מלא מחט בבת אחת, ס'טייטש, א אומן איז איינער וואס נייט ער לייגט אריין די נאדל אינעם בגד אפאר מאל, און נאר צום סוף געט ער אזא שלעפ דעם פאדעם און אלעס ווערט אזוי שטארק, אלעס ווערט געהעריג צוזאמגענייט. איינער וואס איז א הדיוט, איז יעדע מאל וואס ער לייגט אריין די נאדל אין די בגד, דארף ער ארויסשלעפן די גאנצע פאדעם. דאס איז די חילוק צווישן א הדיוט און א אומן. רבי יוסי בר חנינא אמר, רבי יוסי בר חנינא זאגט אן אנדערע חילוק, זאגט ער כל שאינו יכול לכוון אימרא בחפת חלוקו, ס'טייטש, די אונטערשטע חלק פונעם בגד פלעג מען מאכן אזא שפה אזא העם וואס מען פלעג ארויפנייען די בגד פון אונטן איז א אומן מאכט עס גראד א הדיוט מאכט עס אביסל ארויף אביסל אראפ קען עס נישט מכוון זיין דאס איז די חילוק צווישן א הדיוט און א אומן זאגט די גמרא ווייטער מ'האמיר געזען אין די משנה והאומן מכליב אז טאקע א אומן דארף מאכן א שינוי בשעת וואס ער נייט וואס איז די שינוי מאכט ער מכליב פרעגט די גמרא מאי מכליב וואס איז דאס מכליב איז רבי יוחנן אמר מפסיע וואס טייטש ער לאזט איבער צווישן די תפירות וואס ער נייט לאזט ער איבער אזא ריוח דאס איז דאס מכליב, פארוואס הייסט עס מכליב? ווייל אזוי ווי כלב, אזוי ווי די ציין פון א הונט איז נישט איין צאן לעבן די אנדערע, די זעלבע זאך דער אומן טאר נישט נייען איין פאדעם לעבן די אנדערע, רבה בר שמואל אמר, שיני כלבתא, אויך אזוי ווי ציין פון א הונט, אבער נישט פשט אז ס'איז דא א ריוח צווישן דעם, נאר ער האלט איינס ארויף איינס אראפ, א פאדעם ארויף א פאדעם אראפ, דאס איז די שינוי וואס די אומן דארף מאכן. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה א מחלוקת תנא קמא רבי יוסי, תנא קמא האט געזאגט מסרגין את המטות, און רבי יוסי האט זיך געקריגט, ער האט געזאגט נישט מסרגין נאר ממתחין, פרעגט איצט די גמרא מאי מסרגין און מאי ממתחין, וואס איז דאס דער מסרגין, וואס איז דאס דער ממתחין, איז אזוי בעצם, אמאליגע בעט וויאזוי האט געארבעט א בעט, מ'האט געמאכט פון האלץ ארום און ארום אזא מסגרת אזא פרעים, און אינדערמיטן איז געווען שטריק וואס איז געגאנגען אהין און צוריק שתי וערב, די שטריק אויף אהין האט געהייסן שתי אויף די לענג, און אין די ברייט הייסט די שטריק ערב, אזוי האט מען עס צוזאמגעוועבט, אויף דעם האט מען געלייגט אזא שטרוי און אויף דעם איז מען געשלאפן, איז דא דא א מחלוקת וואס איז דאס מסרגין וואס איז דאס ממתחין.

נישט אויף צוריק, אויב אזוי קומט אויס אז תנא קמא דאס איז ר' מאיר אין די משנה האלט מסרגין מען מעג מאכן שתי וערב, און רבי יוסי זאגט ניין ממתחין נאר שתי אן קיין ערב, דאס איז איין מאן דאמר איין וועג אפצולערנען שתי וערב, וחד אמר די צווייטע וועג איז ניין אז מסרגין איז שתי בלא ערב און ממתחין שאם היה רפוי ממתחו ס'טייטש אלץ א דרגה ווייניגער, שתי וערב האלט קיינער נישט מען מעג, נאר תנא קמא ר' מאיר וואס זאגט מסרגין מיינט מען מעג נעמען שטריק שתי אן ערב, און ממתחין מיינט ביידע נישט, נישט שתי נישט ערב, נאר וואס טאמער ס'איז לויז מעג מען עס שטארק מאכן, מעג עס אויסציען, אבער מער פון דעם טאר מען חול המועד נישט מאכן, דאס איז די צווייטע מהלך די צווייטע וועג אפצוטייטשן מסרגין און ממתחין. פרעגט יעצט די גמרא אויף די צווייטע וועג, איני. איז עס דען אזוי? והא תנא רב תחליפא בר שאול, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, ושווין, ס'טייטש סיי תנא קמא און סיי ר' יוסי ביי אונזער משנה זענען ביידע מודה, שאין מפשילין חבלים לכתחילה, אז מ'טאר נישט מאכן, וועבן, נייע שטריק פאר א בעט, די משנה רעדט פון מאכן א בעט, דא רעדט מען פון מאכן שטריק, מאכן די שטריק אליין,

אבער מאכן שטריק, דאס לאזט ער נישט. אבער פרעגט די גמרא, אלא למאן דאמר מסרגין שתי בלא ערב ממתחין שאם היה רפוי ממתחו, אבער לויט די צווייטע מאן דאמר, אז תנא קמא האלט מען מעג מאכן שתי אן ערב, און רבי יוסי האלט מען מעג ביידע נישט מען מעג נאר אויסציען די שטריק, אויב אזוי השתא שתי וערב אמרת לא, חבלים לכתחילה מיבעיא? ס'טייטש לויט די צווייטע וועג קומט אויס אז אפילו רבי מאיר וואס רבי מאיר דער תנא קמא איז א מיקל האלט אויך אז מען טאר נישט מאכן שתי וערב נאר שתי, אויב אזוי וואס דארף קומען יעצט א ברייתא זאגן אז מען טאר נישט מאכן קיין נייע שטריק, אויב אפילו נאכדעם וואס ס'איז דא שטריק טאר מען נישט מאכן שתי וערב מאכן א בעט, איז כל שכן מען טאר נישט מאכן נייע שטריק, זאגט טאקע די גמרא קשיא, ס'איז א גוטע קשיא אויף די צווייטע וועג. זאגט אונז די גמרא, אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרבי חייא בר אבין, נאך א קשיא אויף די צווייטע וועג, זאגט ער, מי איכא למאן דאמר מסרגין שתי בלא ערב, טייטש, ס'טייטש מ'קען דען טייטשן מסרגין, אויסשלעפן שטריק נאר שתי אן ערב? ס'קען דאך נישט זיין, ווייל והתנן, מיר האבן דאך געלערנט אין א משנה א קלארע משנה רבי מאיר אומר, המטה משיסרוג בה שלושה בתים, אז ווען הייסט א מטה א כלי וואס איז מקבל טומאה? נאכדעם וואס ס'איז יסרוג בה שלושה בתים, ס'טייטש מ'האט געמאכט די שטריק שתי, נאכדעם וואס מ'פירט אריבער די שטריק דריי מאל ערב, דאס טייטש שלושה בתים, דעמאלטס האט עס א דין פון א בעט וואס איז מקבל טומאה. זעהן מיר דאך קלאר אין די משנה, אז וואס מיינט משיסרוג ווען ס'איז דא שתי וערב, און וואס איז פשט אז ס'איז דא א מאן דאמר וואס האלט אז מסרגין מיינט שתי אן ערב, אלא נאר במילא זאגט די גמרא טאקע אנדערש.

דא איז דא א מחלוקת צו ממתחין מיינט מאכן שתי אן ערב, אדער א אנדערע מאן דאמר זאגט אז ממתחין איז פשוט אויסשלעפן די שטריק נישט מער פון דעם, פרעגט די גמרא, מיתיבי א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, מסרגין את המטה ואין צריך לומר שממתחין דברי ר' מאיר, דאס איז די תנא קמא פון אונזער משנה, רבי יוסי אומר ממתחין אבל לא מסרגין, דאס איז רבי יוסי פון אונזער משנה, דא קומט יעצט צו ויש אומרים א יש אומרים, וואס זאגן די יש אומרים? אז אין ממתחין כל עיקר, אפילו ממתחין טאר מען אויך נישט,

און וואס זאגן די יש אומרים דאס אויך נישט? קען דען זיין אזא זאך אז טאמער א בעט איז לויז טאר מען עס נישט באציען אויסציען בעסער חול המועד? זאגט די גמרא אין, יא ס'איז דא אזא זאך, די יש אומרים זענען מחמיר, ווייל כיוון דאפשר לממלייה במאני לא טרחינן, ס'איז דאך דא א צווייטע וועג וואס מ'קען זיך א עצה געבן מיט די לויזע בעט, מ'קען לייגן בגדים אונטער דעם, שפעטער שטרוי אויף דעם מיט מיט דאכענעס מיט קישענעס און אזוי שלאפן, מ'מוז נישט אויסשלעפן די שטריק, מילא אויסציען די שטריק איז סתם א טרחה וואס מען טאר נישט טון חול המועד לויט די יש אומרים, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, מעמידים תנור וכיריים וריחיים במועד, מען מעג אויפבויען אוועקשטעלן א תנור וכיריים דאס איז צוויי סארט אויווענעס טענער איז דא פלאץ אויף דעם פאר צוויי טעפ, כירים, נאר איין טאפ, אזוי זאגט רש"י דא, אנדערע פלעצער שטייט אנדערש, על כל פנים רחיים, דאס אויך א מאלשטיין, א מילשטיין, מעג מען אוועק שטעלן מען מעג זיי אויפבויען חול המועד, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, אין מכבשין את הרחיים בתחילה, ס'טייטש תנא קמא האלט אז מען מעג דאס אויך, מען מעג אויך מכבשין, און רבי יהודה זאגט ניין, מען טאר נישט מכבשין את הרחיים בתחילה, וואס מיינט מכבשין? די גמרא פרעגט גראד, מאי מכבשין? ענטפערט די גמרא, רב יהודה אמר, מנקר ריחיא, רב יחיאל אמר, בת עינא. דא א מחלוקת. רב יהודה זאגט, מנקר ריחיא, א מאלשטיין האט אין זיך אזעלכע קריצן, ווייל אז נישט צומאלט עס נישט גוט די ווייץ, איז מאכן די קריצן טאר מען נישט מאכן חול המועד לויט רבי יהודה. רב יחיאל זאגט בת עינא, וואס טייטש די צוויי מילשטיינער די אונטערשטע האט א לאך, וואס אין דעם פאלט אריין די צומאלענע ווייץ, איז מאכן דעם לאך, דאס טאר מען נישט מאכן חול המועד לויט רבי יהודה. מיתיבי פרעגט די גמרא אויף רב יחיאל, פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, מעמידין תנור וכירים ורחיים איז דער רבי עקיבא אייגער גורס, במועד, ובלבד שלא יגמור מלאכתם, דער עיקר איז נישט צוענדיגן אינגאנצן, איבערלאזן עפעס, ס'טייטש אפילו מ'מעג בויען א אויוון, מאכן א רחיים, מ'דארף עפעס א קנייטש איבערלאזן, דברי ר' אליעזר אזוי זאגט ר' אליעזר. וחכמים אומרים, חכמים זאגן, אף יגמור, מ'מעג אויך צוענדיגן, מ'דארף גארנישט איבערלאזן, ס'טייטש די חכמים דאס די תנא קמא פון אונזער משנה, מען מעג אלעס טון. רבי יהודה אומר משמו, רבי יהודה זאגט יעצט נאך בשם רבי אליעזר, רבי אליעזר האט דאך יעצט געזאגט מען דארף עפעס איבערלאזן מען טאר נישט צוענדיגן די מלאכה, זאגט רבי יהודה, מעמידין את החדשה ומכבשין את הישנה, ס'טייטש אזוי, ווען מען רעדט דא פון א נייע מילשטיין, א נייע מילשטיין טאר מען נישט מאכן מכבשין, פארוואס ווייל ס'איז א גרויסע טרחה סיי אריינצוקריצן סיי צו מאכן א לאך, מען קען נישט, אן אלטע מילשטיין דארט מעג מען יא, אזוי איז רבי יהודה מסביר רבי אליעזר, ויש אומרים,

פארשטייט מען די חילוק צווישן א אלטע מיט א נייע, דאס וואס רבי יהודה האט געזאגט אז ביי א נייע טאר מען נישט ביי אלטע מעג מען יא, פיין שטימט, ביי אלטע וואס מען האט אסאך מאל גענוצט די מילשטיין ביז מען זעט שוין נישט די קריצן, ס'איז שוין פלאך געווארן, מעג מען מאכן נייע קריצן, אבער פרעגט די גמרא, אלא למאן דאמר בת עינא, טאמער מכבשין מיינט מאכן בת עינא מאכן א לאך, די ווייץ די צומאלענע ווייץ זאל דארט אריינפאלן, איז ישנה בת עינא למה לה, א אלטע מילשטיין האט דאך א בת עינא דאס האט דאך אוודאי א לאך, ווי שייך מאכן יעצט א לאך? ס'איז דאך שוין דא א לאך, ענטפערט די גמרא, כגון דקא בעי לארווחי טפי פורתא, רעדט זיך טאקע ביי א ציור אז מען וויל אביסל פארברייטערן די לאך, ממילא איז דאס שייך ביי א אלטע אויך. פארציילט די גמרא, רב הונא שמעיה לההוא גברא דקא מנקר ריחיא בחולא דמועדא, רב הונא האט געהערט ווי איינער מאכט די קריצן קראצט אויס אין זיין רחיים חול המועד, אמר האט רב הונא געזאגט, מאן האי ווער איז דאס? איתחיל גופיה דקא מחיל חולא דמועדא, זיין גוף זאל נתחלל ווערן אויף דעם וואס האט מחלל געווען חל המועד, זאגט די גמרא, סבר לה כיש אומרים, ווייל רב הונא האט געהאלטן ווי די יש אומרים וואס מ'האט יעצט געזען וואס די יש אומרים האבן געזאגט מ'טאר נישט נישט ביי א אלטע מילשטיין נישט ביי א נייע מילשטיין מ'טאר נישט אריינקראצן, ממילא דער איד האט מחלל געווען חול המועד האט ער אים געשאלטן, זאגט די גמרא ווייטער, דרש רב חמא, האט רב חמא גע'דרשנ'ט, נוקרין רחיים במועד. מען מעג מאכן די קריצן אין א רחיים חול המועד, פשטות נעמט ער אן כשיטת תנא קמא כשיטת חכמים אז מען מעג סיי ביי אלטע סיי ביי א נייע. ווייטער משום ר' מאיר אמרו, משום ר' מאיר האט ער געזאגט אז אפילו סוס שרוכב עליו וחמור שרוכב עליו מותר ליטול ציפורניים בחולו של מועד, ס'טייטש א פערד אדער א חמור וואס א מענטש דארף חול המועד אויף צו רייטן, און די נעגל איז לאנג, די נעגל דאס די אונטערשטע חלק פון די פיס, מעג מען שניידן דאס נעגל פון א חמור פון א סוס חול המועד, פארוואס ווייל ס'איז לצורך חול המועד, מען דארף דאך רייטן אויף דעם, דער מענטש דארף עס האבן אויף חול המועד מעג מען דאס טון. אבל אבער לייגט ער צו, חמרא דריחיא לא, א רחיים א מילשטיין, אמאליגע צייטן איז געווען אז מען האט געדארפט מאלן אסאך ווייץ, האט מען גענוצט א חמור עס זאל דרייען די אויבערשטע שטיין, דאס זיין נעגל טאר מען נישט שניידן חול המועד, פארוואס ווייל דאס איז נישט לצורך חול המועד, ווייל קיינער דארף נישט אזויפיל דרייען א שטיין,

צו בויען א נייע רחיים ולמיבני אמת ריחיא, צו בויען די האלץ וואס ליגט אונטער די רחיים, ולמיבני אוריא, און צו בויען א שטאל האט ער אלעס מתיר געווען צו מאכן חול המועד. זאגט די גמרא, רב, דא וואס זענען גורס רבא, רב שרא לסרוקי סוסיא, ער האט מתיר געווען צו קעמען די האר פון א פערד, ולמיבני אקרפיטא, צו בויען אן אבוס דאס איז אזא כלי וואס די בהמות עסן פון דעם, ולמיבני איצטבא, און צו בויען א באנק וואס איז געמאכט פון שטיין האט ער אלץ מתיר געווען צו מאכן חול המועד. ווייטער זאגט די גמרא רבא שרא למישקל דמא לבהמה בחולא דמועדא רבא פלעגט זיך פירן צו מקיז דם זיין פאר זיין בהמה חול המועד אמר ליה אביי האט אביי געזאגט צו רבא תניא דמסייע לך כ'האב א ברייתא וואס האלט פונקט ווי דיר שטייט אין ברייתא מקיזין דם לבהמה, אז מען מעג מקיז דם זיין פאר א בהמה חול המועד, ואין מונעין רפואה לבהמה בחולו של מועד, און מען איז נישט מונע קיין שום רפואה פאר א בהמה חול המועד. זאגט די גמרא ווייטער, נאך א מימרא פון רבא, רבא שרא לכסכוסי קירמי, רבא האט מתיר געווען צו ביגלען בגדים חול המועד מאי טעמא פארוואס? ווייל מעשה הדיוט הוא, ס'איז נישט קיין מעשה אומן, ס'איז א מעשה הדיוט מעג מען. זאגט די גמרא אמר ר' יצחק בר אמי אמר רב חיסדא, האט ר' יצחק בר אמי נאכגעזאגט פון רב חיסדא, קיטורי בירי אסיר, קיטורי בירי דאס טאר מען נישט מאכן חול המועד, וואס איז דאס קיטורי בירי? זאגט רש"י צוויי פשטים, אדער פשט אז די ארבלעך, די בתי יד פון די בגדים, מאכט מען גראד, מען מאכט עס גלאט, אדער פשט מען לייגט אריין אין דעם קנייטשן, מען מאכט עס שיין אזוי, על כל פנים דאס טאר מען נישט טון חול המועד פארוואס? מאי טעמא, מעשה אומן הוא, ס'איז א מעשה אומן. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבא, האט רבא געזאגט, מאן דמתקיל ארעא, איינער וואס גראבט אויף ערד חול המועד, אדעתא דבי דרי שרי, אדעתא דארעא אסיר, טאמער האט אינזינען תבואה מעג ער, טאמער האט אינזינען די ערד טאר מען נישט. ס'טייטש אזוי, אמאליגע צייטן איז געווען אזא זאך מ'האט גראד געמאכט די פעלד, אז מ'זאל קענען דארט שפעטער באארבעטן די תבואה, די תבואה וואס מ'האט שוין אפגעשניטן. איז דאס זאגט רבא דאס מעג מען טון טאמער די כוונה איז צו העלפן פאר די תבואה מ'זאל קענען עסן תבואה, דאס אוודאי מעג מען טון חול המועד. אבער טאמער די גאנצע כוונה פון די גראבלעריי דא איז צוצוגרייטן די ערד אויף איינצוזייען, אויף איינצופלאנצן נאך חול המועד, דאס אוודאי טאר מען נישט. זאגט רבא היכי דמי. וויאזוי ווייסט מען וואס איז זיין כוונה? איז אזוי, מוליא במוליא נצא בנצא, אדעתא דארעא, אזוי איז רש"י גורס. ס'טייטש טאמער ער גראבט לעכער אויף הויכע פלעצער און אויף נידריגע פלעצער, דעמאלטס איז א סימן ער האט אינזין די ערד. וואס איז פשט? פשט איז, וויאזוי איז מען חורש א פעלד? מען נעמט א אקער אייזן, ס'פארט אריבער די פעלד, יעצט ס'דא חלקים אין די פעלד זענען העכער וואס זענען נידריגער, אבער דאס טוישט זיך נישט מיטן אקער אייזן, און ממילא דא אויך, דער מענטש אקערט, ער מאכט א לאך אויבן, ער מאכט אונטן, און דער פעלד ווערט נישט גראדער, איז פשט ער האט אינזינען די ערד, ער האט אינזינען אויסאקערן דער פעלד. אבער וואס איז טאמער שקל מוליא ושדא בנצא, אדעתא דבי דרי, טאמער מען זעט דער מענטש גראבט אויף אויבן און פאקט אראפ אונטן, ס'טייטש ער נעמט ערד פון הויכע פלעצער און לייגט עס אריין אין נידעריגע פלעצער ווייל ער וויל דאס זאל גראד ווערן, דעמאלטס איז פשט אז ער דארף דעם שטח אויף אויסארבעטן תבואה, און במילא דאס מעג מען טון חול המועד. זאגט די גמרא ווייטער ואמר רבא, נאך א מימרא פון רבא, האי מאן דזכי זיכי, איינער וואס וויל אויפרייניגן זיין פעלד, ס'דא שטיקלעך האלץ אויף די גאנצע פעלד, ער וויל עס אויפרייניגן אויפהייבן, איז אדעתא דציבי שרי, טאמער ער דארף די האלץ אויף א פייער אוודאי מעג מען, אדעתא דארעא אסיר, טאמער ער וויל צוגרייטן די ערד אויף צו אויסארבעטן די ערד, טאר מען אוודאי נישט. איז היכי דמי, וויאזוי ווייסט מען וואס איז זיין כוונה? איז שקל רברבי ושביק זוטרי, אדעתא דציבי, טאמער ער נעמט נאר גרויסע שטיקלעך האלץ, איז א סימן ער דארף די האלץ אויף צו מאכן א פייער, אבער טאמער איז שקל רברבי וזוטרי, ער נעמט אויך קליינע שטיקלעך, איז אדעתא דארעא, איז זיין כוונה דא אויפצורייניגן די ערד וואס דאס טאר מען נישט. ואמר רבא נאך א מימרא פון רבא, האי מאן דפתח מיא לארעיה איינער וואס עפנט אויף די וואסער אריין צו זיין שטח, צו זיין גומא וואס ליגט אין זיין פעלד, אמאליגע צייטן געווען מענטשן האבן געהאט אזא גריב אינעם פעלד, לעבן דעם איז געווען א טייך, און אז מען האט געוואלט די גריב זאל זיך אנפילן האט מען געעפנט אזא טויער און די וואסער איז אריינגעקומען אינעם גריב, שפעטער איז געווען די אנדערע זייט נאך א טויער אונטן וואס מען האט געקענט אויסליידיגן די וואסער, איז טאמער איינער פילט אן זיין גריבל אזוי איז אדעתא דכוורי שרי, טאמער ער האט אינזינען צו פאנגען פיש, ער וויל די וואסער פון די טייך זאל אריין אינעם גריב, שפעטער עט ער ארויס נעמען די וואסער ס'עט איבערבלייבן די פיש, ער עט האבן פיש צו עסן חול המועד, טאמער דאס איז זיין כוונה אוודאי מעג מען, אבער אדעתא דארעא, טאמער ער וויל דער גריב זאל זיך אנפילן און שפעטער איבערפליסן און אנטרינקען דער פעלד, אסיר, דאס טאר מען נישט, היכי דמי ווי ווייסט מען וואס איז זיין כוונה, פתח תרי בבי, חד מעילאה וחד מתתאה, אדעתא דכוורי, טאמער מען זעט עפנט ביידע טויערן, פון אויבן און פון אונטן, קודם פילט ער אן דער גריב נאכדעם ליידיגט ער עס אויס, כדי צו האבן די פיש, דעמאלט זעט מען זיין כוונה איז די פיש, פתח חד בבא, טאמער ער עפנט נאר איין טיר, און די וואסער קומט אריין שפעטער באוואסערט עס די פעלדער, אדעתא דארעא, איז א סימן דאס איז טאקע זיין כוונה. ואמר רבא נאך א מימרא פון רבא, האי מאן דפשח דיקלא, איינער וואס שניידט אפ אזעלכע צווייגלעך פון דעקל בוים, אדעתא דחיותא, טאמער ער האט אינזינען צו נעמען די צווייגלעך געבן צו עסן פאר זיין בהמות, ס'א מאכל בהמה, שרי, מעג מען, אדעתא דדיקלא, טאמער מען וויל משביח זיין, בעסער מאכן דעם דעקל בוים, אסיר טאר מען נישט, היכי דמי ווי ווייסט מען וואס איז זיין כוונה, שקיל כוליה מחד גיסא, אדעתא דחיותא, טאמער מען שניידט אפ אלע צווייגלעך פון איין זייט, איז פשט ער דארף די צווייגלעך, ס'איז א מאכל בהמה, אבער טאמער מהאי גיסא מהאי גיסא, ער שניידט אזוי שיין פון אלע זייטן, אדעתא דדיקלא ואסיר, איז א סימן האט אינזינען דעם דעקל בוים דאס טאר מען נישט. ואמר רבא, נאך א מימרא פון רבא, הני תמרי תוחלני מיגזרינהו שרי, די תמרים וואס איז נאכנישט אינגאנצן גרייט, איז צו צושניידן אויף צוויי אויף צו עסן, דאס מעג מען, אבער מייצינהו אסיר, אויסקוועטשן, מאכן פון דעם ראזשינקעס, דאס טאר מען נישט, פארוואס? ווייל דעמאלטס איז פשט ער גרייט עס צו אויף נאך יום טוב, מען טאר נישט צוגרייטן חול המועד עפעס אויף נאך יום טוב. רב פפא אמר רב פפא קריגט זיך, און ער זאגט כיוון דמתלעי, טאמער מען וועט עס נישט אויסקוועטשן און אויסטרוקענען, עט עס ווערן פארווערעמט, איז עס כ כפרקמטיא האבד דמי ושרי, אזוי ווי א דבר האבד ער עט דערלייגן טאמער מ'עט עס נישט אויסקוועטשן ממילא מעג מען עס טון חול המועד ואמר רבא נאך א מימרא פון רבא פרקמטיא כל שהוא אסור מען טאר נישט מאכן קיין סחורה קיין מסחר מען טאר נישט האנדלען חול המועד אמר רבי יוסי בר אבין ובדבר האבד מותר ביי א דבר האבד מעג מען יא זאגט די גמרא רבינא הוה ליה ההוא עיסקא דהוה מזדבן בשיתא אלפי ער האט געהאט א ביזנעס א געשעפט ער האט געקענט פארקויפן פאר זעקס טויזנט זוז שהייה לזבוניה בתר חולא דמועדא ער האט מחליט געווען ער גייט נישט פארקויפן ער וועט ווארטן ביז נאך חול המועד, וזבניה בתריסר אלפי, און די אייבערשטער געמאכט א נס ער האט עס פארקויפט אויף צוועלף טויזנט, אויף דאפלט, זאגט די גמרא ווייטער רבינא הוה מסיק זוזי בבני אקרא דשנואתא, רבינא האט פארבארגט געלט פאר די מענטשן פון די שטאט פון בני אקרא דשנואתא, שנואתא איז געווען א טייך געווען א שטאט לעבן דעם טייך, ער האט זיי פארבארגט געלט, אתא לקמיה דרב אשי, איז ער געקומען צו רב אשי אמר ליה, מהו למיזל האידנא עלייהו? ער האט געפרעגט וואס איז חול המועד צו חול המועד מעג ער גיין איינמאנען די חובות? אמר ליה, האט רב אשי אים געזאגט, כיוון דהאידנא הוא דמשכחת להו, ביומי אחריני לא משכחת להו, יעצט איז יעדער אינדערהיים א אנדערע טאג איז קיינער נישט אינדערהיים, איז כפרקמטיא האבד דמי ושרי, איז אזוי ווי א דבר האבד וואס דו מעגסט עס גיין איינמאנען. תניא נמי, גבי עבודה זרה כי האי גוונא, זאגט די גמרא ביי עבודה זרה זעט מען אויך אזא ענין, אז הולכין ליריד של עבודת כוכבים ומזלות, מען מעג גיין צו א יריד פון גוים פון עבודת כוכבים, נארמאל האט מען דאך געזען מען טאר נישט האנדלען מיט גוים אין א טאג פון זייער חגא, אבער דא טאמער במשך זייער חגא מאכן זיי א יריד, א מארק, מעג מען דארט גיין, ולוקחין בהמה עבדים ושפחות בתים שדות וכרמים, מען מעג אלעס קויפן, וכותב ומעלה בערכאות שלהן, מען מעג גיין צו זייער ערכאות דארט ענדיגן די געשעפט מיט א שטר און מאמת זיין די חתימות אלעס צוענדיגן פארוואס? מפני שהוא כמציל מידן, ווייל ס'איז א דבר האבד, ס'איז א טאג וואס דעמאלטס איז די מארק אפן, דעמאלטס האבן די גוים די מארק, טאמער מ'עט עס דערלייגן עט נישט זיין קיין צווייטע טאג דאס משלים צו זיין, און ממילא מעג מען דאס טון. זאגט די גמרא, רב שרא לחייא בר אשי למיגדל אוהרי בחולא דמועדא, ער האט אים געלאזט מאכן א מצודה אזא נעץ פאר פיש חול המועד, מאי טעמא פארוואס ווייל מעשה הדיוט הוא, ס'א מעשה הדיוט ממילא מעג מען, אבל איזלי אסור, אזא נעץ פאר פייגלעך דאס טאר מען נישט מאי טעמא, מעשה אומן הוא, ס'א מעשה אומן. זאגט די גמרא ווייטער רב יודא שרא לאמי תנוראה, רב יודא האט מתיר געווען פאר אמי, אמי איז געווען א תנוראה, געווען א מענטש וואס האט געמאכט אויווענעס, האט ער אים מתיר געווען למיגדל תנורא צו בויען א אויוון חול המועד, פארשטייט זיך לצורך חול המועד, נישט אז מען דארף א אויוון נאך יום טוב, אבער אויף יום טוב האט ער אים מתיר געווען, און די זעלבע זאך ולרבה בר עשבי למיגדל מהולתא, האט אים אויך מתיר געווען צו מאכן אזא נפה א זיפ, פרעגט די גמרא איני, איז דען אזוי האט מתיר געווען צו מאכן א אויוון חול המועד, והא תני רבה בר שמואל, ושווין שאין גודלין תנור לכתחילה, יעדער איז מודה אז מ'טאר נישט מאכן אן אויוון חול המועד, זאגט די גמרא לא קשיא, כאן בימות החמה, כאן בימות הגשמים, ס'ווענדט זיך וועלכע חול המועד, חול המועד פסח, ימות החמה וואס ס'רעגנט נישט, און אז מ'מאכט א אויוון חול המועד ווערט עס אויסגעטריקנט חול המועד מ'קען עס נוצן חול המועד, דאס מעג מען, אבער חול המועד סוכות וואס קען רעגענען, און אז מען מאכט א אויוון חול המועד בלייבט עס נאס און פייכט און מען קען עס נישט נוצן חול המועד, דאס אוודאי טאר מען נישט טון חול המועד.